בעזר השם יבמות דף ס"ח, מיר הייבן אן דף ס"ז עמוד ב' די לעצטע שליש עמוד. אין פרשת אמור, די פסוקים י"ב י"ג, שטייט די הלכות אין א בת ישראל הנישאת לכהן, און א בת כהן הנישאת לישראל. באופן כללי האבן זיי די זעלבע הלכות אבער פארקערט, דאס מיינט אז א בת כהן וואס האט חתונה צו א ישראל פארלירט די זכות צו עסן תרומה, סיי די עצם חתונה, און נאכדעם וואס ער גייט אוועק פון די וועלט אויב ס'איז איבערגעבליבן א קינד קען זי נישט עסן קיין תרומה. און די פארקערטע בת ישראל הנישאת לכהן, די חתן איז איר מזכה אין עסן תרומה, און אפילו די כהן לעבט שוין נישט, אבער אויב ס'איז געבליבן זרע אדער זרע זרעה און ס'איז געבליבן עפעס א אייניקל עפעס פון דעם כהן, איז זי ווייטער האט דעם זכות צו עסן תרומה. דאס הייסט אז די זעלבע מדריגה פון קשר וואס איז דא צווישן א בת כהן לישראל וואס מאכט איר קאליע צו עסן, דער זעלבע מדריגה פון קשר איז וואס גיבט א זכות פאר בת ישראל הנישאת לכהן זאל קענען עסן די משנה גייט זאגן יוצא מן הכלל וואס איז דא כמה פעמים וואס מען וועט זען א קשר וואס איז דא צווישן א בת כהן לאיש זר, און דער מדריגה פון א קשר וועט שוין זיין גענוג איר צו פסל'נען, און די זעלבע מדריגה פון די קשר צווישן בת ישראל לכהן וועט איר נישט מזכה זיין צו עסן תרומה, הגם אז באופן כללי האבן זיי יא די זעלבע גדרים, אבער די משנה רעכנט אויס אפאר אופנים וואס נישט. איז מען וועט זען אין די משנה וועט מען בעסער פארשטיין, די משנה זאגט העובר, די ערשטע זאך א עובר, איז דער דוגמא האבן מיר שוין געהאט אין די פריערדיגע סוגיא, אז ביי יעדע איינע פון די זאכן גייען מיר זאגן פוסל ואינו מאכיל, און יעדע מאל מיר זאגן פוסל מיינט עס א בת כהן וואס ביז יעצט האט זי געגעסן, און די אלע דוגמאות וועט זיין גלייך א פוסל, א עובר איז א פוסל, דאס מיינט אז זי האט חתונה געהאט מיט א ישראל און ער איז שוין נישט דא. און יעצט איז נאר איבערגעבליבן א עובר, ס'איז נישט געבליבן קיין קינדער, און ווען ס'וואלט גארנישט געבליבן וואלט זי געקענט ממשיך זיין צו עסן תרומה, אבער ס'איז גענוג א עובר, אז דאס הייסט אז זי אליין איז מעוברת, קען זי שוין נישט עסן, ווייל א עובר איז א פוסל. מצד שני, אינו מאכיל, די ווערטער אינו מאכיל ביי א עובר מיינט, א בת ישראל וואס האט חתונה געהאט צו א כהן און די כהן איז אוועק, און ס'איבערגעבליבן דא א עובר, וואלט געווען א מקום לומר אז זי קען שוין יעצט עסן צוליב דעם עובר? וואס מיר ווייסן דאך אז אויב ס'איז דא א קינד א לעבעדיגע קען זי עסן צוליב דעם קינד פון דעם כהן, זאגן מיר אז א עובר האט נישט די כח צו מאכיל זיין, מיר האבן געלערנט ילוד מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל, איז דא זעהן מיר ביי די עובר אז ער פסל'ט א בת כהן אבער ער איז נישט מאכיל א בת ישראל. די צווייטע דוגמא וואס די משנה זאגט איז א יבם, א יבם איז א בת כהן וואס האט חתונה געהאט, ס'הייסט יעדע מאל מען ערשט רעדן מיר וועגן די בת כהן, דאס הייסט פוסל ואינו מאכיל, ערשט רעדט מען וועגן דעם פוסל, א בת כהן וואס האט חתונה געהאט צו א ישראל, און ער איז אוועק אן קינדער בכלל, אן קיין מעוברת גארנישט גארנישט, איז זי וואלט לכאורה געדארפט צוריק גיין אינגאנצן צו עסן תרומה, אזוי די הלכה, אבער אויב ס'איז נישט דא קיין קינדער און ס'איז דא א ברודער פון דעם נפטר וואס ער איז א ישראל, איז זי האט עפעס א שטיקל קשר מיט דעם יבם ישראל, ווערט זי פסול פון עסן תרומה. און דאס איז זייער א אינטערסאנטע זאך, ווייל ווען מיר רעדן אז ס'איז נישט דא קיין קינדער, איז אלעמאל זאגן מיר א בת, א בת כהן וואס איר מאן איז געשטארבן און ס'איז נישט דא קיין קינדער, קען זי גלייך צוריק גיין. דאס איז נאר אויב ס'איז נישט דא קיין יבם. אויב ס'איז דא א ברודער וואס לעבט, איז דער ברודער איז א יבם, דאס, די עצם זיקה צו דעם יבם מאכט איר קליא פון צוריק גיין לבית אביה. און די צווייטע חלק פון דעם, דאס וואס אז א יבם איז אינו מאכיל, וועט זיין אויף די אנדערע אופן, א בת ישראל שנישאת לכהן, וואס זי האט געגעסן, אבער נאכדעם וואס דער כהן איז אוועק, לכאורה פארלירט זי איר גאנצע זאך, טראכט זי אז איך האב דאך א זיקה צו א יבם, און דער יבם איז דאך א ברודער פונעם נפטר, דער נפטר איז דאך געווען א כהן, איז דער יבם א כהן, האט זי א זיקה צו דער כהן, די זיקה קען איר נישט מאכיל זיין, דאס מיינט א יבם איז פוסל ואינו מאכיל, די דריטע איז והאירוסין, דאס הייסט ווען ס'איז דא א פשוט אירוסין, איז בת כהן לישראל זאג איך נישט אז די, זאג איך יא אז די אירוסין פסל'ט איר שוין, די אירוסין אליין איז שוין גענוג צו פסל'נען, אבער א בת ישראל לכהן איז די אירוסין נאכנישט גענוג צו מאכיל זיין די בת ישראל ביז די נישואין. דער פערדער איז והחירש, א חירש וואס האט חתונה געהאט איז דער נישואין איז א נישואין דרבנן, איז בת כהן אפילו ס'איז נאר א נישואין דרבנן ווערט זי שוין פסול מיט די נישואי פון דעם חירש, אבער א בת ישראל קען נישט עסן בתרומה קיינמאל נישט מיט אזא מאן, ווייל דער גאנצע קנין דא איז מיט די נישואין וואס דער מאן האט אין איר איז מדרבנן ווייל ער האט נישט קיין דעת, איז אזא סארט נישואין קען ער נישט מאכיל זיין. זאגט די משנה ווייטער, ובן תשע שנים ויום אחד, דאס איז א פינפטע דוגמא, א א איינער וואס א בן תשע שנים וואס ביאתו ביאה גייט אויך אריין אין דער כלל פוסלין ולא מאכילין, וואס מיינט בן תשע שנים וועט מען דארפן ווארטן ביז די גמרא, די גמרא איז דן אין דעם וואס איז דער פינפטע ציור, אבער די משנה פירט אויס אויף אלע פינף ציורים, די אלע זענען פוסלין ולא מאכילין. זאגט די משנה, ספק שהוא בן ט' שנים ויום אחד ספק שאינו, אז מען ווייסט נישט אז ער בן ט' שנים ויום אחד איז אויך די הלכה אזוי ווי בן תשע שנים ויום אחד, און אזא סארט מצב איז עס שוין אויך א פוסלין ולא מאכילין, ווען מ'עט זען אין די גמרא, אז מ'וועט פארשטיין וואס ס'איז בן תשע שנים ויום אחד, וועט מען קענען דן זיין וואס איז דער ציור פון ספק שהוא בן ט' שנים. די משנה זאגט ווייטער, ספק הביא ב' שערות וספק שלא הביא, דאס גייט ארויף אויף די דוגמא פון אירוסין וואס איז געשטאנען אין די משנה, איז מען האט געלערנט אז אירוסין איז פוסלין ולא מאכילין, איז לאמיר זיך דערמאנען, אויב זי איז א בת כהן איז די אירוסין פסל'ט איר שוין, איז אויב זי איז א בת ישראל איז די אירוסין נעמט איר נישט אריין, איז אזוי, ווען מען רעדט וועגן א בת ישראל וואס ס'וואלט געווען א הוה אמינא די אירוסין זאל איר מאכיל זיין, איז אפילו א הונדערט פראצענטיגע אירוסין, פון אירוסין דארף מען דאך האבן דעת, ס'איז א קנין, דארף מען זיין בן י"ג, איז דארף מען זיין א א גדול נישט נאר בן י"ג מען דארף ברענגען ב' שערות דארף זיין א פולע גדול צו קענען מאכן א קנין מדאורייתא איז אזוי איז נאכאמאל אז א בת ישראל וואס מיר זענען דן אז א גאנצע פולע גוטע אירוסין איז אויך נישט מאכיל דאס איז די טייטש פון די ווארט אירוסין איז לא מאכילין איז אוודאי אז ער איז אז ס'איז ווינציגער ווי א פשוט'ע אירוסין ווייל מיר ווייסן נישט צו דער מאן אירע איז א גדול אדער נישט איז זיכער אז ס'איז נישט מאכיל, דאס דאס דארף די משנה נישט קומען זאגן, די משנה בעיקר וויל זאגן אויף די חלק פון פוסלין, די משנה וויל זאגן אזוי, אז מען איז דן אין א בת כהן וואס איז געווארן מאורס צו א ישראל, וואס מען דארף א גאנצע אירוסין איר צו קאליע מאכן, וואס וועט זיין אז דער ישראל איז א ספק צו ער איז א גדול, ווייל מען ווייסט נישט צו בשעת די קנין איז ער געווען א גדול, און אויב ער איז נישט געווען א גדול קען זי ממשיך זיין צו עסן, איז די משנה מחדש אז מ'גייען לחומרא לגבי די איסור פון אכילת תרומה, און מיר זאגן אז אויב דער ארוס איז אפשר א גדול, האט ער שוין מצליח געווען צו קאליע מאכן די בת כהן, ער איז א פוסל אפילו ווען ער איז, ווען ס'איז א ספק צו ער איז א גדול, ווייל מיר גייען מיט די ענין פון דעם לחומרא, ס'איז א דאורייתא מ'גייט לחומרא. איז וויבאלד מ'דערמאנט עניינים פון ספיקות ווען מ'גייט לחומרא, זאגט די משנה נאך א ציור, הגם דער ציור האט שוין נישט צוטאן מיט הלכות תרומה, אבער עס איז נאך א ענין פון לחומרא אזוי זאגט רש"י, לשון רש"י איז, איידי דאיירי בספק לחומרא, תני לה בהדיה האט מען שוין געזאגט נאך א ציור, די ציור געהערט סתם צו מסכת יבמות, נפל הבית עליו ועל בת אחיו, דא רעדט מען א מענטש ראובן, וואס ער האט געהאט צוויי ווייבער, איינע איז געווען זיין ברודער שמעון'ס טאכטער בת אחיו און האט געהאט סתם א אנדערע ווייב, יעצט ער מיט זיין ווייב וואס איז בת אחיו זענען געווען אין א בית און די בית איז געפאלן אויף ביידע פון זיי, איז ואין ידוע איזה מת איזה מת ראשון, מען ווייסט נישט ווער איז געשטארבן די ערשטע, איז דא וועט זיין אזוי אויב די בת אחיו איז געשטארבן די ערשטע, שפעטער איז ער געשטארבן איז יעצט איז געווארן די צרה דארף האבן א יבום זי האט א זיקה וויבאלד אז הגם אז זי איז געווען א צרת ערווה דאס הייסט אז שמעון וואלט וואלט ווען ווען ס'הייסט ווען ביידע ווייבער פון ראובן וואלטן געבליבן לעבן וואלטן וואלט קיין איינע פון די ווייבער פון ראובן נישט געדארפט האבן קיין חליצה אדער יבום וויבאלד אז איינע פון די ווייבער זענען א ערווה לשמעון איז אלע ווייבער זענען פטור דאס איז דאך די ערשטע דין אין מסכת יבמות צרות ערוה איז אלע אלע צרות זענען פטור אבער דא אויב זי איז אוועק ערשט קומט דאך אויס אז בשעת מיתת ראובן איז נישט געווען דא א ערווה און אזוי האבן מיר געלערנט אין די משנה אז מתה אויב די ערווה איז געשטארבן פאר ראובן איז די הלכה איז אז די צרות ערווה דארף יא האבן חליצה ויבום יעצט די אנדערע צד דא איז אז די ערשטע וואס איז אוועק פון די וועלט איז געווען די מאן און אויב דער מאן איז אוועק פון די וועלט איז בשעת זיין מיתה איז געווען איז יעדער איינער געווען האט יעדער איינער געלעבט איז יעדער איינער געווען פטור מן היבום ווייל די ערוה האט געלעבט איז אויף אזא סארט אופן דארף מען אפילו נישט קיין חליצה איז דא א ספק צו דער צרה דארף האבן יבום אדער אדער גארנישט איז מחמת די ספק זאגט מען צרתה חולצת ולא מתייבמת. מצד האחד נעמט מען אן אפשר איז זי מחוייב ווייל אפשר איז ער אוועק די ערשטע אפשר איז זי אוועק די ערשטע איז דארף מען האבן חליצה, אבער מען קען נישט מאכן קיין יבום, ווייל באופן וואס ער איז אוועק די ערשטע איז זי א צרת ערוה טאר זי נישט ווערן מתייבמת לשמעון. זאגט די גמרא, די גמרא גייט דורך די אלע ציורים וואס מיר האבן געלערנט אין די משנה, און אונז האבן שוין אויסגערעדט אסאך פון די חלקים אין די ביאור, מיר האבן געלערנט די ערשטע זאך אז א עובר איז א פוסל ואינו מאכיל, איז די גמרא מסביר וואס איז פשט אין דעם, ענטפערט די גמרא אי בת כהן לישראל היא, אויב מען רעדט וועגן די חלק פון די וואס די עובר איז א פוסל, זאגן אונז אז הגם אז די ישראל איז שוין אוועק פון די וועלט און עס איז נישט דא קיין קינדער, איז זי לכאורה זאל קענען צוריק גיין און עסן, זאגן מיר ניין, די עובר לאזט איר נישט צוריק גיין און עסן, פארוואס? ווייל היא פסיל לה די עובר קען איר פסל'ען ווייל כנעוריה שטייט, די לשון וואס די פסוק זאגט אז א בת כהן קען צוריק גיין עסן, איז א לשון וואס שטייט אזוי ושבה אל בית אביה כנעוריה, וואס אין די ווארט כנעוריה לערנט מען אז זי דארף זיין דומה צו פאר זי האט חתונה געהאט דומה לנעוריה, לערנט מען פון דעם פרט למעוברת, זי קען שוין נישט צוריק גיין ווייל די עצם זאך וואס זי איז מעוברת איז זי שוין נישט דומה לנעוריה האט די תורה נישט געגעבען קיין היתר זי זאל קענען צוריק גיין. די צווייטע האלבע, דאס וואס א עובר איז נישט גענוג שטארק צו מאכיל זיין, אי בת ישראל לכהן היא, איז ווען ס'דא א לעבעדיגע קינד קען די בת ישראל עסן צוליב דעם קינד, אבער ווען ס'דא נאר א עובר קען ער נישט, פארוואס? איז זאגט די גמרא לא מאכיל לה, אלס די כלל וואס מיר האבן געלערנט דעמאלט, ילוד מאכיל, שאינו ילוד אינו מאכיל, ער נאכנישט קיין ילוד קען ער נאכנישט מאכיל זיין. די גמרא זאגט ווייטער היבם, האט מען געלערנט ווייטער אז א פוסל ואינו מאכיל, אז אי בת כהן לישראל היא איז דער יבם וואס ער איז א ישראל פסיל לה, ער שטערט די בת כהן פון צוריק גיין צו איר טאטע'ס שטוב, ווייל שטייט ושבה אל בית אביה, פרט לשומרת יבם, א שומרת יבם ס'הייסט א בת כהן וואס זי ווארט, זי דארף האבן עפעס א חליצה עפעס א דין, זי איז נישט ברשותה צו צוריק גיין, ווייל זי איז אגידא ביה זאגט רשי, זי איז מיתלא תלי אין דעם איז אין דעם ברודער פון איר מאן וואס ער איז א ישראל איז זי גייט נישט צוריק אל בית אביה איז נאכדעם וואס זי האט חליצה איז געזונטערהייט אבער פאר זי האט חליצה קען זי נישט צוריק גיין אל בית אביה דאס מיינט אז דער יבם איז א פוסל. די צווייטע האלבע, דאס וואס זאגן א יבם איז נישט קיין מאכיל ס'הייסט א כהן וואס די בת ישראל איז זקוקה צו דער כהן איז זי קען נישט עסן צוליב דער זיקה אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה, קנין כספו אמר רחמנא, והא קנין דאחיו הוא, די יכולת צו מאכיל זיין א ווייב דארף זיין א אמת'ע קנין צווישן א מאן מיט א ווייב, אבער דאס וואס א ווייב ווארט אז זי איז זקוקה צו דער צו דער יבם, ריכטיג אז די זיקה איז געקומען צוליב דעם נפטר, אבער ס'קומט נישט צו די קנין וואס האט וואס האט זיך געווארן צוליב א דער וואס איז שוין נישט דא, יעצט דער יבם אליין האט דאך נישט געמאכט קיין קנין אין איר, ער האט נאר די שיריים פון די קנין פון דעם נפטר, דאס איז נישט בכח צו מאכיל זיין דער אישה, ולכן קען זי נישט עסן. איז וויכטיג דא צו אויפמערקן אז תוס' ברענגט א שיטה פון רבינו תם אז מדאורייתא קען א יבם מאכיל זיין א בת ישראל בתרומה, א געוואלדיגע ידיעה, דאס הייסט אז ס'דא אזא אז די זיקה איז אזוי שטארק אז מדאורייתא א אישה א בת ישראל וואס איז זקוקה אן גארנישט עס איז נאר דא א זיקה צווישן איר מיט דעם יבם קען זי עסן בתרומה מדאורייתא, און הגם די גמרא דא זאגט אז נישט, דאס איז נאר מדרבנן און אסמכתא בעלמא זאגט רבינו תם מדאורייתא וואלט זי יא געקענט, נאר איז באמת דער רבינו תם, איז א יסודישע רבינו תם סתם אין יבמות, אז מען איז דן אין די סוגיות פון יש זיקה און אין זיקה, דף י ז, י ח, איז דארטן איז מען דן לגבי ענייני אישות, צו זי איז מותר אין זיינע קרובים, צו ער איז מותר אין אירע קרובים, אבער דא זעט מען אז לגבי דברים מסוימים איז מדאורייתא הייסן זיי ממש א שטארקע קשר קנין כספו, אפילו עס איז נאך גארנישט געווען חוץ די זיקה אליין. דער רבינו תם איז א יסוד וואס מען ברענגט דארטן. זאגט די גמרא ווייטער, והאירוסין, אירוסין איז א פוסל ואינו מאכיל, איז אי בת כהן לישראל היא איז די אירוסין צווישן די ישראל מיט די בת כהן פסיל לה מאכט איר פסל'ט איר פון עסן, מיר גייען אריבער ס ח עמוד א', פארוואס דהא קניה בהוויה, ווייל די ישראל האט שוין קונה געווען די בת כהן, די תורה זאגט בת כהן כי תהיה לאיש זר, לערנט מען ארויס אז אפילו די אירוסין אליין קען שוין קאליע מאכן די בת כהן. און די צווייטע האלבע אז אירוסין איז נאך נישט מאכיל א בת ישראל, זאגט די גמרא מדאורייתא בעצם איז דאס יא מאכיל, נאר מדרבנן אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה, די כהן קען איר נאכנישט געבן צו עסן תרומה משום דעולא, וואס עולא האט געזאגט אז ס'איז דא א גזירה אז אפשר ווען זי וועט נאך זיין א ארוסה און זי וועט נאך בלייבן ביי איר טאטן אין שטוב, הגם אז מדאורייתא איז שוין דא א קנין, ס'איז שוין דא א תהיה, זי איז שוין חתונה געווען מיט א כהן, אבער מדרבנן האט מען חושש געווען זי וועט גיין געבן צו עסן פאר אירע ברידער מיט שוועסטער ווייל זי דרייט זיך נאך ביי איר טאטע אין שטוב, האט מען גע'פסל'ט מדרבנן א בת ישראל ווען ס'איז נאכנישט געווען קיין נישואין, א אירוסין איז נישט קיין מאכיל נאר מדרבנן האט מען עס גוזר געווען. זאגט ווייטער די גמרא והחרש, א נישואין פון א חרש איז פוסל ואינו מאכיל, איז אי בת כהן לישראל היא איז די נישואין צו די ישראל פסיל לה, פארוואס דער חרש איז איר קונה דהא קניה בתקנתא דרבנן, אוודאי מדאורייתא איז ער נישט קיין בר דעת, אבער די רבנן האבן מתקן געווען אז ס'איז דא נישואין, איז וויבאלד מדרבנן הייסט דאך אז ער האט איר קונה געווען, קען, איז מדרבנן קען זי נישט עסן קיין תרומה. ואי בת ישראל לכהן וואלט איך געקלערט אז דער מאן דער כהן קען געבן צו עסן תרומה פאר די בת ישראל איז לא מאכיל דאס קען ער נישט מאכיל זיין ווייל מדאורייתא איז זי נישט קנוי קנין כספו אמר רחמנא והאי לאו בר קנין הוא פארוואס ווייל דער כהן איז נישט קיין בר דעת איז ער קען נישט גיין לקולא מען קען נישט זאגן לקולא אז זי זאל עסן תרומה ווייל די ווייל דער מאן האט איר קונה געווען מען האט נישט געזאגט אזא דין מדאורייתא איז זי נישט קנוי צו דער כהן. דאס איז די פיר ציורים וואס מיר פארשטייען אין אונזער משנה, עובר יבם אירוסין וחרש. די פינפטע ציור איז נישט געווען מובן, ס'איז געשטאנען, ובן תשע שנים ויום אחד איז אויך א פוסל ולא מאכיל. וואס מיינט דאס? און די גמרא זאגט קסלקא דעתך, בשומרת יבם לבן תשע ויום אחד. ס'איז די גמרא האט דא אנגעהויבן קלערן, אפשר רעדט מען דא ביי שומרת יבם. איז די זיקה אליין מען רעדט ולא בא עליה זאגט רש י, און מען רעדט אז די זיקה פון די בן תשע שנים ויום אחד איז א פוסל ואינו מאכיל. זאגט די גמרא וואס איז פשט ביידע חלקים סיי פוסל שטימט נישט סיי אינו מאכיל שטימט נישט ווייל למאי אי למיפסל דאס וואס דו רעכנסט אז א בן תשע שנים ויום אחד איז שוין גענוג שטארק און גרויס צו פסל'ענען א בת כהן מען דארף נישט זיין אלט קטן נמי מיפסל פסיל אפילו ער זאל זיין א בן יום אחד ער קען אויך פוסל זיין א בת כהן לאמיר זאגן א בת כהן איז געווען ניסת לישראל, און דער דער מאן אירע איז אוועק, און ס'איז איבערגעבליבן א קליין קינד, דער קינד איז שוין מצליח צו פסל'ענען די בת כהן, אפילו ער איז נישט ראוי לביאה, אפילו ער איז נישט בן תשע שנים ויום אחד, ווייל די סיבה פארוואס א בת כהן איז נפסל צוליב דעם יבם, איז געשטאנען אין רש י, די לעצטע רש י סמך ז עמוד ב', ווייל זי איז אגידא ביה, זי האט א זיקה, און זי קען נישט צוריקגיין לבית אביה. נו אפילו ער איז איין טאג אלט קען זי נישט צוריקגיין לבית אביה, זי האט א פראבלעם אז זי גייט נישט צוריק ושבה אל בית אביה, דארף מען נישט זיין בן תשע שנים אויף דעם. און די גמרא זאגט די צווייטע האלבע אויך. און וואס וועט מען זאגן אז אינו מאכיל, א בת ישראל וואס זי איז זקוקה צו א כהן, איז די הלכה איז אז דער כהן בן תשע שנים ויום אחד איז נישט מאכיל. איז די גמרא זאגט אי לאכולי גדול נמי לא מאכיל אפילו זאל ער זיין א עלטערע איד א יבם איז נישט גענוג שטארק צו מאכיל זיין מיר האבן געזען פריער אז מ'האט א רבינו תם אז אפשר מדאורייתא יא און מדרבנן זיכער נישט א יבם איז נישט קנין כספו איז עס איז נישט קנין כספו קען ער נישט מאכיל זיין איז די גמרא מיינט צו פרעגן, אויב מען רעדט אז בן תשע שנים ויום אחד פוסל ולא מאכיל וועגן שומרת יבם, א יבם איז פוסל ולא מאכיל אויף אלע אויף אלע אופנים, סיי יונגער ווי תשע, סיי סאך עלטער, א גדול א קטן, איז עס קען נישט זיין אז דאס איז דער ציור, ווייל דאס האט גארנישט ניין יאר אלט איז בכלל נישט קיין נתון לגבי א יבם, א יבם איז אלעמאל, אלעמאל איז א יבם א פוסל ואינו מאכיל. זאגט די גמרא, אמר אביי, דער ציור פון בן תשע שנים ויום אחד, מיינט הכא ביבם בן תשע שנים ויום אחד, מ'רעדט טאקע וועגן א יבם, אבער נישט א פשוט'ע יבם וואס עס איז נאר אין א מצב פון זיקה, נאר הבא על יבמתו עסקינן, מ'רעדט אזא סארט יבם וואס עס איז שוין געווען א ביאה, און דא איז דא א חידוש, אז די חלק וואס עס שטייט אז אז ער קען נישט מאכל זיין אפילו נאך די ביאה, איז א גרויסע חידוש, דמדאורייתא קניא ליה, מדאורייתא איז ער קונה. סלקא דעתך אמינא הואיל ומדאורייתא קניא ליה ביאתו ביאה אימא לוכיל, קא משמע לן ניין, אפילו מיט די ביאה קען ער נישט מאכל זיין, ווייל עשו ביאת בן תשע שנים ויום אחד כמאמר בגדול. איז ווי מען טייטשט די פינף שורות דא איז דא צוויי מהלכים אין ראשונים. תוס' דא אויפן פלאץ, דיבור המתחיל קניא ליה אונטן, תוס' זאגט אז די ווערטער וואס עס שטייט מדאורייתא קניא ליה מיינט נישט כפשוטו, ווייל די אזוי לערנט אויך רש י שפעטער דף צדיק ו' אז די גאנצע ביאת בן תשע שנים ביי א יבם איז נישט קונה מדאורייסא ס'איז נאר א דרבנן'דיגע זאך איז לויט דעם דארף מען טייטשן די גמרא אביסל נישט כפשוטו מיר טייטשן די גמרא לפי דער גאנג פון תוס' און אויך רש י צדיק ו' לערנט אזוי אז מען טייטשט אזוי יבם בן תשע שנים ויום אחד הבא על יבמתו עסקינן דמדאורייסא קניא ליה מדאורייסא איז די ווייב האט א זיקה צו אים קניא ליה מיינט נישט כפשוטו דאס מיינט נאר א זיקה און נאכדעם גייט מען ווייטער און מ'זאגט סלקא דעתך אמינא הואיל ומדאורייתא קניא ליה ווייל די ווייב האט א קשר צו דעם יבם מדאורייתא א זיקה און חוץ פון דעם וביאתו ביאה ער איז ניין יאר אלט איז בעצם זיין ביאה אין כל התורה בדרך כלל האט א שם ביאה און תוס' לייגט צו צו דעם אז מ'דארף אפילו נישט האבן קיין דעת אויף יבום ווייל יבום האט מען געלערנט הבא על יבמתו איז אפילו בשוגג ובאונס איז די צירוף פון די אלע פרטים די קשר וואס זי האט צו דער מאן איז זייער א שטארקע קשר, סיי א זיקה איז דא מדאורייתא, סיי דער מאן האט געמאכט ביאתו ביאה, איז און סיי ער איז דאך בן תשע שנים, ס'איז באמת ביאתו ביאה, און מ'דארף נישט קיין דעת, איז וואלט איך זיכער געטראכט אז די בת ישראל וואס האט געהאט אזא מאן, איז זיכער אז ער קען איר מאכל זיין, אימא לוכיל. קא משמע לן אז נישט, און וואס איז טאקע די סיבה וואס נישט, ווייל מדאורייתא איז די ביאה פון א יבם ביבמתו, אויב ער איז נישט קיין גדול העלפט נישט. הגם אז די זיקה איז מדאורייסה, און הגם אז אין אנדערע פלעצער איז ביאתו ביאה, אבער דא ביי יבום איז נישט דא אזא זאך, מדאורייסה איז מען נישט קונה, די גאנצע טעם וואס מען איז קונה, פירט אויס די גמרא, איז נאר ווייל עשו ביאת בן ט' שנים ויום אחד כמאמר בגדול, האט מען געזאגט אז עס האט עפעס א אויפטו, אבער מדאורייסה איז דאס גארנישט, און דאס איז די ביאור אין אונזער משנה, בן ט' שנים ויום אחד, וואס דער מענטש זעט מען אז ער איז קונה, און מען וואלט געקלערט אז ער קען מאכל זיין, ווייל די צירוף פון אזויפיל זאכן זאגט מען ניין. א בן תשע שנים קען נישט מאכל זיין ווייל ער קען נישט קונה זיין די יבמה באמת. דאס איז איין פשט ווי מען טייטשט אפ די גמרא, אזוי לערנט תוס' דא כאמור, אבער ס'איז דא א רש י אין קידושין דף י ט אז ער לערנט אז א קטן בן תשע שנים ויום אחד קען קונה זיין א יבמה מדאורייסה,

איז די ווארט ביאתו ביאה כאפט טאקע אביסל שווער לויט די גאנג ווייל מען דארף נישט אנקומען צו דעם ער איז זי קונה איז אימא לוכיל ווייל מדאורייתא וועט קענען טאקע איז לפי די גאנג און די המשך גייט קא משמע לן אז אין הכי נמי מדאורייתא איז דאס בסדר און זי קען עסן אבער מדרבנן האט מען צוגענומען די כח און די רבנן איז עשו ביאת בן ט' שנים ויום אחד אז ס'איז נאר אזוי ווי א מאמר איז מדרבנן האט מען געזאגט אז בן ט' שנים ויום אחד קען נישט מאכיל זיין כך או כך, איז די גאנג פון די גמרא וואס אביי איז מסביר, איז ער טייטשט אז די ווערטער בן תשע שנים ויום אחד וואס עס שטייט אין די משנה, איז בקשר צו א כהן וואס נעמט א בת ישראל, און די גאנצע חידוש פון דער ציור איז בעיקר לגבי ולא מאכילין, ווייל די גאנצע גמרא איז מסביר, איך וואלט געקלערט אז ער קען מאכיל זיין, ווייל אז ביאתו ביאה מיט אלעס, קא משמע לן ער קען נישט מאכיל זיין, די ווארט פוסלין אין די משנה וועט טאקע נישט שטימען, און רש"י זאגט אז די ווארט פוסלין וועט ארויף גיין אויף די פריערדיגע ציורים, עובר, יבם, די אלע וואס שטייט דארטן פריער, אבער לגבי בן תשע שנים ויום אחד איז נתחדש געווארן אז ער קען נישט זיין ער קען נישט זיין קיין מאכיל. זאגט די גמרא אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט צו אביי אי הכי, סיפא דקתני, ספק בן תשע שנים ויום אחד, ספק שאינו, איז די הלכה איז אז ער איז אזוי ווי אז ער איז בן ט שנים, לויט אביי שטימט דאס נישט, ווייל אביי זאגט אז א גאנצע בן ט שנים, א זיכערער בן תשע שנים, ער איז א אינו מאכיל, און וואס וועסטו צולייגן אין די משנה? און א ספק קען אויך נישט מאכיל זיין, שכוח, השתא ודאי בן תשע לא מאכיל, ספק מיבעיא קען זיכער נישט זיין קיין מאכיל, איז אויב די עיקר חידוש פון בן תשע שנים ויום אחד איז אז ער קען נישט זיין קיין מאכיל, ווי שטימט דעם המשך אז א ספק קען נישט זיין קיין מאכיל אוודאי איז א ספק איז דאך נאך שוואכער ווי אים. אלא אמר רבא, איז רבא'ס גאנצע ווארט גייט, ער גייט ארויפגיין אויף די ווארט פוסלין, ער גייט טאקע בייטן, ער גייט דיר זאגן אז מען רעדט דא וועגן א בן ישראל, וואס ער קען, נישט ממש א ישראל, מען וועט באלד זען, אבער איינער וואס האט חתונה מיט א בת כהן, וואס די גאנצע נידון איז לגבי פסל'ענען, האט רבא געזאגט, בן תשע בן תשע שנים ויום אחד, דהנך פסולים קתני,

עס איז דא עמונית מיט מואבית אבער א זכר עמוני און א זכר מואבי קען קיינמאל נישט חתונה האבן גם דור עשירי קיינמאל נישט עד סוף כל הדורות א גר וואס איז א מצרי אדער א אדומי איז די ערשטע צוויי דורות טאר ער נישט קומען ער איז אסור לבוא בקהל א נתין א כותי וואס מיר האלטן דא ווי די שיטה גירי אריות הן ער איז פשוט א גוי נתין איינע פון די איז אויך פון די ז' אומות איז דא א לאו פון לא תתחתן בם חלל וממזר די אלע שבאו על כהנת לויה וישראלית פסלוה די הלכה איז אז די אלע פסול'ע זענען דאך פסולי קהל די אלע זיי זאלן נישט חתונה האבן מיט קיין איין איד נישט, נישט נאר מיט א כהן, אז זיי האבן חתונה מיט א בת כהן ווערט די בת כהן פסול צו עסן תרומה, און אפילו אויב זיי האבן חתונה מיט א לויה וישראלית נעמען זיי צו די יכולת צו חתונה האבן מיט א כהן אלע זכותי הכהונה ווערט נפסד פון א כהנת לויה וישראלית אויב א בן תשע שנים ויום אחד בא עליה. זאגט רבא אז דער דין בעצם איז א דין לאו דווקא ביי א קינד, אלעמאל א מענטש א ביאת פסול מאכט קאליע פון עסן תרומה, און איז האט רבא געזאגט אז די דין פון די משנה בן תשע שנים ויום אחד גייט ארויף אויף דעם נישט נאר א גדול נאר אפילו א קטן וויפיל ער איז שוין בן תשע שנים ויום אחד קען ער שוין פסל'ן פון עסן תרומה. איז לפי רבא איז די עיקר ווארט איז פוסלין און ס'האט גארנישט צו טון מיט די אנדערע דינים פון די משנה וואס מיר זאגן עפעס א סארט מאדנע קשר א עובר א אירוסין א יבום א חירש ניין מען זאגט סתם א דין מען זאגט אזוי מען ווייסט דאך אז ביאת פסול פסל'ט א בת כהן פון עסן תרומה מען וויל מחדש זיין אז ביאת פסול אפילו ווען ער איז נאר בן תשע שנים יום אחד קען שוין זיין קען שוין פסל'ן ווייל ביאתו ביאה לפי דעם איז דאך געשמאק דעם המשך, ספק שהוא בן תשע שנים ויום אחד, ס'איז לויט רבא איז זייער געשמאק דעם ספק, אפילו ס'איז נאר א ספק, וויבאלד ביי תרומה דארף מען גיין לחומרא, ס'איז א דאורייתא, איז אפילו הכי פסל'ט ער שוין. דאס איז רבא'ס ביאור אין די ווערטער פון בן תשע שנים ויום אחד וואס שטייט אין די משנה. פרעגט די גמרא, והא מדקתני סיפא, די קומענדיגע משנה דף ס"ט, סוף דף ס"ט עמוד א' איז דא א משנה, און דארטן שטייט די עצם מושג אז א פסול'ע מענטש וואס קומט אויף א בת כהן פסל'ט איר פון צו עסן תרומה, און דארטן שטייט שוין אם אינן ראויין לבוא בישראל איז ביאתם פסל'ט זיי הרי אלו פוסלים, זיי פסל'ן, איז לכאורה דארטן שטייט דער גאנצע הלכה, איז איז איז ווי קען זיין אז דא בן תשע שנים ויום אחד רעדט וועגן א פסול'ע, דארטן רעדט מען וועגן פסול'ע, איז קומט אויס לכאורה אונזער משנה האט גערעדט וועגן וועגן אלץ נישואין כשרים. בעסער מסביר געווען, דער נושא פון א בת כהן זאל ווערן נפסד פון עסן תרומה קען קומען דורך נישואין כשרים, דאס זענען די אלע דוגמאות'ן דף סמך ז' עמוד ב', ס'טוט זיך נישט אפ קיין איסור, נישט ביי עובר, נישט ביי יבם, נישט ביי אירוסין, נישט ביי חירש. שפעטער אין די קומענדיגע משנה רעדט מען דאך אז א נישואין, בעסער געזאגט א ביאה פון א פסול'ע, פסל'ט א בת כהן. איז די גמרא פרעגט, אויב רבא וויל אריינשטעלן יענע דינים דא אין אונזער משנה, שטימט נישט, דארטן שטייט די הלכה, אין אונזער משנה רעדט מען וועגן כשר'ע, איז מכלל דרישא לאו בפסולים עסקינן. ענטפערט די גמרא רישא פסולי קהל, סיפא פסולי כהונה, אז די די אונזער משנה איז אזוי ווי רבא האט איינגעזעצט, דארטן אז ס'שטייט כל האורים אז אז די אלע פסולים מאכן קאליע, קומט מרבה זיין אז אפילו איינער וואס ער איז נישט קיין אמת'ע פסול ער איז נאר א חלל, ס'הייסט איינער וואס איז נישט קיין אסור לבוא בקהל ער איז נאר אסור צו לכהונה, פסולי כהונה, פסולי כהונה איז נתחדש געווארן אין יענע משנה, און אונזער משנה איז ווי רבא האט געזאגט, רעדט ביי כותי נתין מצרי אדומי מיט די מיט די אלע. ס'איז אביסעלע שווער ווייל יענע משנה שטייט בפירוש אם אינן ראויין לבוא בישראל, און לפי וואס רבא וויל זאגן רעדט מען דארט נאר וועגן פסולי כהונה, איז רש י זאגט ס'איז מער אזויווי א יתור וואס דארף שטיין נאכאמאל פסולי כהונה, אה, פסולי ישראל, ס'איז שוין געשטאנען פסולי ישראל, בעיקר קומט דאס צו מרבה זיין פסולי כהונה דארטן. תוס' ברענגט אנדערע גירסא אז די רישא רעדט מען וועגן פסולי כהונה, און די סיפא רעדט מען וועגן פסולי קהל, איז בעסער געשמאק די ווערטער פון יענע משנה אם אינן ראויין לבוא בישראל. זאגט די גמרא ווייטער גופא, רבא האט יעצט דערמאנט אז בן ט' שנה ויום אחד, גר עמוני ומואבי, מצרי ואדומי, כותי נתין חלל ממזר, די אלע שבאו על כהנת לויה וישראלית פסלוה. איז די גאנצע ברייתא איז אז ס'איז דא נאך צוויי שיטות, רבי יוסי אומר, נישט יעדע פסול'ע מענטש מאכט קאליע א בת כהן, ס'דארף זיין אזא סארט פסול'ע מענטש, כל שזרעו פסול. אזא סארט מענטש איז פוסל, ער פסל'ט א בת כהן, אבער כל שאין זרעו פסול, א מענטש וואס זיינע קינדער זענען נישט קיין פסול'ע, אינו פוסל. איז ר' יוסי, די גמרא זאגט שפעטער, ער קומט צו מרבה זיין, דער מצרי ואדומי וואס די צווייטע דור זייערע זרע איז נישט פסול, ווייל דור שלישי זענען שוין מותר, זאגט ער, ס'איז דא אמאל אזא סארט פסול'ע מענטש וואס פסל'ט נישט קיין בת כהן, ס'דארף זיין איינער וואס ער איז זרעו פסול, אזא סארט מענטש מאכט קאליע א בת כהן, רבי שמעון גמליאל אומר, כל שאתה נושא בתו אתה נושא אלמנתו, וכל שאין אתה נושא בתו אי אתה נושא אלמנתו. איז דא אויך רבי שמעון גמליאל בעיקר מיינט צו זאגן לגבי עמוני ומואבי, וואס דא האט מען געזאגט א דין אז עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, איז ביי עמוני ומואבי האלט ער וועט נישט קאליע מאכן קיין בת כהן, ווייל דאס איז אזא סארט מענטש וואס אתה נושא בתו, ווייל די בתו פון עמוני ומואבי זענען דאך מותר, איז אזא סארט מענטש איז אתה נושא אלמנתו, איז אזא סארט מענטש ווערט נישט נפסל מן הכהונה, מיר'ן זעהן מער בהרחבה אין די גמרא. אבער די גמרא דא גייט ארויף אויף די עיקר מושג, זייער א יסודישע גמרא, מנא הני מילי, ווי ווייסט מען דעם עצם כלל אז א ביאת פסול פסל'ט א בת כהן פון תרומה, ווי ווייסט מען דאס? אמר רב יודא אמר רב אמר קרא שטייט אין פסוק, איז כדאי צו זען אין פרשת אמור אינעווייניג, ווייל די גמרא דא האנדלט מיט אפאר פון די פסוקים איינע נאך די צווייטע, דאס איז אין פרק כ ב, איז דארטן איז דא די פסוקים, שטייט דארטן ובת כהן, מיר הייבן אן מיט די פסוק, דאס איז פסוק י ב, דארטן שטייט אין פסוק ובת כהן כי תהיה לאיש זר, בפשטות מיינט אז זי האט חתונה מיט א זר, קען זי נישט עסן, די סוף פון די פסוק איז בתרומת הקדשים לא תאכל, איז נארמאל מיינט אז זי האט חתונה מיט א זר א ישראל א לוי איז יעצט קען זי נישט עסן. די גמרא דא דרשנ'ט עס נישט כפשוטו אז איש זר מיינט א פסול'ע מענטש, און מיר לערנען ארויס פון די פסוק כיוון שנבעלה לפסול לה פסלה דער מאן אירע מאכט איר קאליע לעולם ועד, ס'איז נישט נאר ווען ער וואוינט מיט איר, די ביאה אליין מאכט איר קאליע אלעמאל. פרעגט די גמרא, פארוואס דרש'נסטו פסוק י ב מיט א דרש, האי מיבעי ליה פאר די פשטות, דקאמר רחמנא, די פסוק זאגט, בת כהן דמינסבא לזר, אז זי האט חתונה מיט א ישראל אדער מיט א לוי, לא תיכול, און ווי קענסטו עס דרש'נען אויף א פסול'ע מענטש אז א ביאת פסול מאכט איר אלעמאל זי זאל נישט קענען עסן, ענפערט די גמרא, ההיא, ס'איז די פשוט'ע דין אז וואס זי האט חתונה מיט א ישראל ווערט זי פסול דעמאלט, קען מען ארויסלערנען פון איין פסוק שפעטער פון פסוק י ג, דארטן שטייט ושבה אל בית אביה כנעוריה, אז נאכדעם קען זי צוריק גיין עסן, און די פסוק פירט אויס מלחם אביה תאכל, זי קען עסן פון די תרומה, איז דארטן נפקא קען מען ארויסלערנען אז בשעת זי האט געוואוינט מיט דעם ישראל איז זי אסור, ווייל מדקאמר רחמנא ושבה אל בית אביה תאכל נאר דעמאלט מעג זי עסן, מכלל דמעיקרא לא אכלה. קומט אויס אז פון יענע פסוק קען מען מדייק זיין אז א בת כהן ווען זי לעבט צוזאמען מיט די זר טאר זי נישט עסן. איז די פסוק י ב וואס איז נאך א פסוק בת כהן כי תהיה לאיש זר קומט צו רעדן וועגן א איש זר וואס איז א פסול'ע מענטש, אז א ביאת פסול מאכט קאליע די בת כהן. פרעגט די גמרא אי מההיא ווער זאגט דיר אז פסוק י ב בלייבט איבעריג ווי מיר אונז האבן יעצט געלערנט אויף א פסול'ער מענטש? דאס איז געווען געבויט ווייל מיר זאגן אז פסוק י ג פון ושבה אל בית אביה איז גענוג א מקור אז א בת כהן וואס האט חתונה מיט א ישראל קען נישט עסן. לכאורה דאס איז נישט גענוג קיין מקור, ווייל אויב נאר פון פסוק י ג הווה אמינא לאו הבא מכלל עשה, האט עס נאר א כח פון א עשה, עס איז נישט דא קיין מלקות אויף דעם. עס איז דאך נאר א דיוק פון ושבה אל בית אביה כנעוריה, עס שטייט נישט בפירוש לא תאכל, איז אפשר דארף איך האבן פסוק י ב פסוק י ב אויך צו זאגן כתב רחמנא האי, ס'הייסט ובת כהן כי תהיה לאיש זר ללאו צו מוסיף זיין א לאו, ענפערט די גמרא, מ'דארף נישט האבן פסוק י ב אויף א לאו, לאו מוכל זר לא יאכל קודש נפקא, ס'דא א פסוק וואס די פסוק שטייט אין יענע פרשה, אביסעלע פריער שטייט וכל זר לא יאכל קודש איז אין פסוק י, איז דארטן לערנט מען שוין ארויס די לאו, און די גמרא האט פארשטאנען אז הגם אז שטייט נישט דארטן אז מען רעדט וועגן א בת כהן, דארטן רעדט מען וועגן כל זר לא יאכל קודש, האט די גמרא פארשטאנען אז יעדע מענטש וואס טאר נישט עסן תרומה, למשל א בת כהן וואס איז דאך מדויק אין פסוק יג אז זי איז חתונה מיט א ישראל טאר זי נישט עסן, זי איז אויך נכלל אין דעם וכל זר לא יאכל קודש, וויל די גמרא לערנען לפי דעם שלב אז. י ג, פסוק י ג, בצירוף מיט פסוק י, מאכן אז א בת ישראל שנישט, בת כהן שניסת לישראל טאר נישט עסן קיין תרומה, און ס'איז אפילו במדרגה של לאו. ווייטער איז י ב איבעריג, לערנט מען דאס ארויס אז א ביאת פסול מאכט קאליע א בת כהן אויף אלעמאל. זאגט די גמרא, מיר גייען אריבער, ס ח' עמוד ב', ההוא מיבעי ליה לגופיה, די גמרא רעדט, דאס וואס דו האסט יעצט פרובירט זאגן אז די פסוק י וכל זר לא יאכל קודש רעדט וועגן אזא סארט אישה, ווער זאגט אז ס'רעדט וועגן א בת כהן שנישאת לישראל, מ'דארף עס דאך האבן כפשוטו, אזוי ווי קענסטו לערנען בת כהן אזוי א פשוטע זר לא יאכל קודש, ענטפערט די גמרא תרי וכל זר כתיבי שטייט צוויי מאל, איינמאל איז אין פסוק י וכל זר לא יאכל קודש, און חוץ פון דעם, סוף פסוק י ג, נאך דעם ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל שטייט וכל זר לא יאכל בו. זאגט די גמרא, ווייל עס שטייט צוויי מאל וכל זר, איין מאל וכל זר לא יאכל קודש וכל זר לא יאכל בו, לערנט מען ארויס אז א פשוט'ע זר, און א בת כהן הנישאת לישראל, תחת בעלה דא א לאו. איז דאס הייסט אזוי, אז מ'האט פריער למעשה א גאנצע צייט געוואלט לערנען אז א בת כהן שנישאת לישראל איז פון פסוק י ג פון ושבה אל בית אביה כנעוריה, די גאנצע פראבלעם איז נאר געווען מ'האט נישט געהאט קיין לאו, מ'האט געזוכט א לאו אויף דעם, זאגט יעצט די גמרא סוף יענע פסוק איז אויך דא א לאו, די וכל זר לא יאכל בו פון יענע פסוק גייט ארויף אויף דעם מצב, איז ווייטער איז פסוק י איז אויף א פשוטע זר, פסוק י ג איז אויף בת כהן שנישאת לישראל, איז ווייטער פסוק י ב איז איבריג. זאגט די גמרא, ואכתי, עס איז דער סוף פסוק י ג, וכל זר לא יאכל בו, וואס דו האסט יעצט געוואלט אז דאס זאל לערנען א לאו בת כהן הנישאת לישראל, ס'איז בכלל נישט איבעריג, מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר רבי יוסי ברבי חנינא, וכל זר, לערנט מען פון דער וכל זר, אז זרות אמרתי לך ולא אנינות, אז דער איסור צו עסן תרומה איז נאר פאר א זר, אבער עס איז נישט דא קיין איסור אויף א אונן צו עסן תרומה, איז דאס איז א הלכה הגם אז קדשים טאר מען נישט עסן באנינות, אפילו מעשר שני שטייט לא אכלתי באוני ממנו, טאר נישט עסן מעשר שני באנינות, דא א עקסטערע חידוש זאגט רבי יוסי ברבי חנינא אז תרומה מעג מען יא עסן באנינות, און דאס לערנט מען פון וכל זר לא יאכל בו, ס'איז טאקע אביסל איבעריג לערנט מען אז זרות אמרתי לך ולא אנינות, קומט אויס ווייטער אז ס'פעלט דיר די לאו פאר בת כהן הנישאת לישראל, זאגט די גמרא, דרבי יוסי ברבי חנינא, מזר וכל זר נפקא, דעם ו' איז איבעריג, און דאס איז שוין גענוג להתיר אונן בתרומה, איז ווייטער איז ווי פריער פסוק י ב איז מיותר אויף אונזער נושא. פרעגט די גמרא ואכתי מיבעי ליה. יעצט זאגט די גמרא, די בת כהן כי תהיה לאיש זר דער פסוק י ב וואס א גאנצע צייט האלט מען אים פנוי כדי ער זאל דינען אויף א ביאת פסול, די פסוק י ב אליין דארף מען האבן לכדתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אז דאס וואס א בת כהן וואס איר מאן איז אוועק נישטא קיין קינדער, זי גייט צוריק זי עסט תרומה, איז כשהיא חוזרת, חוזרת לתרומה ואינה חוזרת לחזה ושוק.

איז די תרומת הקדשים מיינט דאס מ'איז די לשון תרומה דא איז אזוי ווי מורם וואס דאס מ'נעמט דאך אפ פון די קדשים דאס איז די הלכה אז זי קען נישט צוריקגיין אויף דעם איז דאך די גאנצע פסוק איז וויכטיג אויף די הלכה ווי קענסטו לערנען אז א ביאת פסול פסל'ט א בת כהן ענטפערט די גמרא אם כן לכתוב קרא אויב ס'מיינט נאר חזה ושוק וואלט געקענט שטיין היא בקדשים לא תאכל די ווארט בתרומת איז איבעריג מאי בתרומת הקדשים שמעת מינה תרתי קען מען לערנען ביידע הלכות איז דא איז מען טאקע צוגעקומען למסקנה אז דאס וואס א בת כהן הנבעלה לפסול לה, ווערט קען שוין נישט עסן בתרומה, זי פארלירט אירע זכותים לערנט מען ארויס פון דער פסוק יב, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, די איבעריגע ווארט בתרומת הקדשים לערנט אויף דעם. זאגט די גמרא, אשכחן כהנת, מען רעדט דאך דא וועגן א בת כהן, בפירוש ובת כהן. לויה וישראלית מנלן, די ברייתא האט דאך פריער געזאגט אז א לויה מיט ישראלית פארלירן אויך זייערע זכותים און די אלע זאכן פון ווען ווען זיי זענען נבעלה לפסול לה, זכותי כהונה. איז לכאורה דערווייל רעדט מען וועגן אז זיי ווערן פסול לתרומה, וועלן זען ווי ישראלית קענען עסן תרומה, די גמרא גייט אלץ אויסרעדן, אבער על כל פנים אין די ברייתא איז געשטאנען אז זיי ווערן אויך פסול, איז ווי ווייסט מען? זאגט די גמרא מנלן כדאמר רב אבא אמר רב, איז דער רב אבא אמר רב איז בעיקר בהמשך אין דף סט, אבער אזוי ווי דארטן האט ער געזאגט אז מען קען דרש'נען דעם ו' פון ובת כהן, איז דא קענען אונז אויך דרש'נען לויה וישראלית זענען נתרבה געווארן פון ובת כהן, די ווערטער פון די גמרא איז בת ובת, ס'וואלט געקענט שטיין בת שטייט מיט א ו', הכא נמי, אזוי ווי ער האט עס געזאגט לגבי א ענין וואס ער לערנט אין דף סט, איז אונז אויך דרש'נען פון דעם ו', ס'זאל קענען שטיין בת שטייט ובת, איז דאס מרבה לויה וישראלית ווערן אויך פסול. אז די גמרא זאגט די דרש'נען דעם ו', כמאן כרבי עקיבא דדריש ווין, טרעפט אין שס רבי עקיבא דרש'נט די ו', זאגט די גמרא ניין דארט גייט עס לכולי עלמא, אפילו תימא רבנן,

איז אויב אזוי אין די המשך וואלט נישט געדארפט שטיין ובת כהן, ס'איז נישט געשען יליד ביתו המה יאכלו בלחמו ער וואלט געקענט שטיין וכי תהיה לאיש זר, ס'וואלט געמיינט די בת זיינע, ווער דען איז כי תהיה לאיש זר אוודאי נאר די בת, וואס איז דער ובת כהן איז דא לכולי עלמא קען מען עס דרש'נען, איז עס למעשה מרבה אז לויה וישראלית ווערן אויך פסול.

זאגט די גמרא וואס הייסט? אויב דו האסט געדארפט האבן א פסוק צו מרבה'ן די לויה מיט די ישראלית, לכאורה האט מען נאר גערעדט וועגן חתונה האבן, ווייל אטו לויה וישראלית לא לכהונה רבינן להו, דאי לתרומה, בנות מיכל תרומה נינהו, זיי טארן עסן תרומה, טענה'ט די גמרא אז די עצם זאך וואס מ'איז מרבה לויה וישראלית די פשט איז אז מ'איז דן דא לגבי די איסור צו חתונה מיט א כהן, דאס וואס עס שטייט אין די תורה דאס שטייט דאס ביי די פרשה פון תרומה אז מ'ווערט פסול פון עסן תרומה, אבער ס'איז זיכער, איינמאל ס'ווערט נתרבה, רעדט מען לגבי די חלקים פון חתונה, ווייל ביי לויה וישראלית איז דאך קיין אנדערע זאך נישט נוגע, אבער זיי קענען דאך סיי ווי נישט עסן, א זר טאר נישט עסן תרומה. זאגט די גמרא, אלמה לא, וואס הייסט א לויה מיט א ישראלית קענען נישט עסן? משכחת לה, דקאכלה בשביל בנה, אז זיי קענען דאך האבן א קינד, אז די לויה וישראלית האבן אמאל געהאט א כהן, אמאל חתונה געהאט מיט א כהן, זיי האבן א קינד, און דער קינד איז זיי מאכיל בתרומה, און יעצט נבעלו לפסול להן, יעצט נאכדעם איז הגם אז זיי האבן א קינד א כהן קענען זיי נישט ממשיך זיין צו עסן, קומט דאך אויס אז בעצם די אלע פסוקים דא איז נאר לגבי די ענין פון תרומה, און דו ווייסט ווייטער נישט לגבי חתונה האבן, ווייל לויה וישראלית איז אויך נוגע אז ווען זיי עסן צוליב א קינד זאלן זיי ווערן פסול. זאגט די גמרא בשביל בנה קל וחומר, איך דארף נישט די פסוק ווען זי עסט צוליב איר קינד אז זי ווערט פסול, ווייל קל וחומר מה כהנת דבקדושה דנפשה אכלה, וואס זי קען עסן אלס זיך אליין, איז די הלכה איז אז פסיל לה, דאס הייסט אז ווען זי נבעלה לפסול ווערט זי פסול, לויה וישראלית דלא אכלה אלא בשביל בנה, לא כל שכן אז די הלכה זאל זיין אז זי ווערט פסול פון א ביאת פסול. ס'איז ווייטער וויל די גמרא לערנען אז איך דארף נישט די אלע פסוקים צו מרבה זיין לויה וישראלית לגבי די ענין פון תרומה, ווייל אז א כהן א בת כהן ווערט פסול פון א פון א פסול לה, איז זיכער אז זיי ווערן פסול ווייל זייער יכולת צו עסן תרומה, ס'איז זכות צו עסן תרומה קומט זיי נאר דורך א קינד, איז גלייך מיט א קלייניגקייט איז שוין די סברה אז זיי זאלן פסול ווערן פון עסן תרומה, איז אז א בת כהן וואס זי אליין עסט האט א סיבה צו עסן ווערט פסול בביאת פסול לה זיי זיכער. איי וויל איך לערנען אויב אזוי אז די פסוק ואו די ואו וואס מרבה לויה וישראלית לערן איך פון דעם דעם ענין אז מען טאר שוין נישט חתונה מיט א כהן. זאגט די גמרא, ניין, דאס וואס דו האסט יעצט געזאגט אז די לויה וישראלית וואס עסן נאר בשביל בנה איז א כל שכן, ניין, והיא הנותנת אפשר נישט, כהנת דקדיש גופה, פסיל לה, איז יעצט אז נבעלה לפסול לה איז די גוף וואס איז איר מאכיל איז נפגם געווארן, איז דער זאך וואס איז מאכיל איז שוין נישט דא, קען זי שוין נישט עסן. הא, די לויה וישראלית, וואס גיט איר צו עסן, נישט איר גוף, א קינד, הא דלא קדיש גופה, איז אפשר וואלט איך געזאגט, אז האלט מען נישט אז נבעלה לפסול לה, ווייל דער סיבה המאכילת אותם, דער קינד איז נאכאלץ דא, איז לא פסיל לה, איז דא א סברא צו זאגן, אז לויה וישראלית נבעלה לפסול לה, זאלן גרינגער קענען, זאלן קענען ממשיך זיין צו עסן תרומה אפילו נאכדעם וואס זיי זענען נבעלה לפסול לה. שוין, איז אויב אזוי דארף איך האבן די פסוק אויף דארף איך האבן די פסוק אויף תרומה אליין. איז ווייטער איז בלייבט די ערשטע שאלה, ווי ווייס איך אז מען טאר שוין נישט חתונה מיט א כהן, יענע חלק האב איך נישט קיין שום רמז. זאגט די גמרא אלא לכהונה קל וחומר מגרושה, אין הכי נמי די אלע פסוקים וואס אונז האבן געלערנט איז טאקע אז מען ווערט נפסל פון עסן תרומה, און ווי ווייס מען אז נבעלה לפסול לה ווערן די ווייבער פסול צו חתונה מיט א כהן, אלע די ווייבער ברגע וואס נבעלו קענען זיי שוין נישט קיינמאל חתונה מיט א כהן, זאגט די גמרא לכהונה קל וחומר מגרושה, ומה גרושה, פשט א פשוטע גרושה, יעדע גרושה, א א בת כהן וואס איז א גרושה מותרת בתרומה, איז אף על פי כן אסורה לכהונה, א גרושה מצד וואס זי איז א גרושה איז זי פסול לכהונה, און אף על פי כן ס'איז נישט קיין סתירה זי קען עסן תרומה. איז זו א אשה וואס איז נבעלה לפסול לה וואס פון די פסוקים לערנט מען דאך שאסורה בתרומה אינו דין שפסולה לכהונה ווייל איינער וואס איז נפסל פון תרומה איז א קל וחומר אז מען קען שוין נישט חתונה האבן ווייל אזוי גייט די קל מיט דעם חומר ווייל א גרושה האט מען געטראפן קען זיין אזא סארט מציאות אז זי טאר נישט חתונה מיט א כהן איז זיכער דא ווייל דאס איז ערגער ווי א גרושה ווייל דארט טאר מען שוין נישט עסן תרומה פרעגט די גמרא וכי מזהירין מן הדין עס נישט קענען בויען א לאו פון דעם ווייל ס'איז א קל וחומר, מען קען נישט בויען א לאו א אזהרה וואס זאל צוברענגען א לאו מיט מלקות מיט א קל וחומר, און ווי די גמרא גילוי מילתא בעלמא הוא, ס'איז נאר א גילוי מילתא, ס'איז דער קל וחומר און נישט פשט איז אז מען לערנט ארויס א לאו פון א קל וחומר און א איסור וואס איך לערן א קל וחומר נאר איך לערן פון דא דער מציאות פון דעם אז איינער וואס איז נפסלה פון כהונה איז אויב ס'איז דא ביידע זאכן נכלל די לשון פון רש י איז כיוון דאיתסרא לתרומה איתסרא לכהונה דתרומה היינו קדושת כהונה אז די תרומה איז אזא איז א סימן אזא דאס איז די קדושה און איך לערן ארויס אז ס'איז זיכער אז אויב ס'איז נפסלה מתרומה איז זי איז זי איז זי פסול פון אלעס און קען נישט חתונה האבן ס'איז אביסל די שווער די לשון רש י, די ריטב א מאטערט זיך צו עס מסביר זיין, אבער די עיקרון וואס קומט ארויס פון דעם איז אז איך דארף נישט בויען א נייע לאו, ס'איז אזוי ווי ס'איז נכלל אין דעם לאו וואס איז דא, אז ס'איז נפסלה מתרומה, איז די קל וחומר איז מיר מסביר אז איך זאל פארשטיין אז ס'איז נפסלה פון אלע הלכות פון כהונה. ס'דא אנדערע וואס ווילן לערנען אז ס'איז א גילוי מילתא אז ס'איז נכלל אין די לאו פון זונה, ס'הייסט אזוי. מען רעדט דאך דא לגבי חתונה מיט א כהן, און מען רעדט דאך דא וועגן א אישה וואס איז נבעלה לפסול לה, און די גאנצע נידון איז צו דער אישה מעג גיין חתונה מיט א כהן, איז די גילוי איז א גילוי אז זי איז א פסולה, ס'איז א גילוי זי האט א שם זונה, איינמאל זי האט א שם זונה איז די לאו אירע וועט זיין אז די פסוק וואס שטייט שוין איז א בפירוש לאו אויף זונה. שוין, די גמרא איז דא ממשיך ביז א סמך טית אריין, דא איז דא א שטיקל אתנחתא מען אפשטעלן דא דעם שיעור מ'עט ממשיך זיין בעזהשי ת מארגן.